וואס פאר א שייכות האט דער דין פון הקדש טעות צו נזיר? איז ווייל ווייטער רעדט מען פון נזירות בטעות, רעדט מען דא אויך שוין פון הקדש בטעות, אויך איז נוגע דער דין פון הקדש טעות ביי א נזיר, לגבי דעם דין, ער האט געמיינט ער איז א נזיר און ער האט באשטימט א בהמה לנזירותו, און די נזירות וואס ער האט זיך געמאכט איז געוועזן בטעות, איז דאך אויך נוגע צו די הקדש וואס ער האט מקדיש געווען די בהמה, צו איז אויף דעם דא הקדש. איז די משנה יעצט מפרש, כיצד? וואס הייסט דאס הקדש טעות, וואס אין דער זאך איז דא א מחלוקת פון די בית שמאי און די בית הלל, אמר, איינער האט געזאגט, שור שחור, דער שווארצער אקס, שיצא מביתי ראשון, דער שווארצער אקס וואס וועט דער ערשטער ארויסגיין פון מיין הויז, דארט פון דער שטאל, הרי הוא הקדש, דאס זאל זיין הקדש, ויצא לבן, און ארויסגעגאנגען איז ניט א שווארצער אקס, נאר א ווייסער. איז דאס הייסט הקדש טעות, בית שמאי אומרים הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש. דארף מען וויסן לויט די בית שמאי וואס זיי זאגן ס'איז הקדש, וועלכער איז הקדש? וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט אז דער שווארצער אקס וואס וועט ארויסגיין זאל זיין הקדש, און ארויסגעגאנגען איז ארויסגעגאנגען א ווייסער, איז אין גמרא איז דא א צוויי פשטים איז דא אין גמרא, איין פשט איז דא אז הייליג איז הייליג דער ווייסער, דער עיקר איז זיין כוונה געוועזן דער וואס וועט ארויסגיין דער ערשטער, פארוואס האט ער געזאגט דער שווארצע? ווייל ער האט געמיינט אז דער שווארצע וועט ארויסגיין דער ערשטער, אבער אין אמת'ן איז זיין כוונה געוועזן דער ערשטער, איז דער טעות דאס וואס ער האט געזאגט דער שווארצע, דאס וועט נישט צוריקהאלטן דעם הקדש זאל חל זיין. אנדערע לערנען פשט ניין אז דאס וואס שטייט די בית שמאי זאגן הקדש אז אין אמת'ן האט ער געמיינט א שווארצן אקס, נאר דאס וואס ער האט געזאגט שיצא מביתי ראשון מיינט ער נישט ווער עס וועט דער ערשטער ארויסגיין פון די אקסן, נאר ער מיינט דער ערשטער פון די שווארצע וואס וועט ארויסגיין, אז דער עיקר האט ער געמיינט אז דער ערשטער שווארצער וואס וועט ארויסגיין איז אפילו דער שווארצער איז נישט ארויס דער ערשטער פון הויז, נאר פון די שווארצע אקסן איז ער דאך דער ערשטער, אויב אזוי איז דאך דאס נישט קיין הקדש בטעות וועט די גמרא פרעגן, ווייל אויב מיר טייטשן אפ די ווערטער אז ער זאגט. דער ערשטער פון די שווארצע אקסן וואס וועט ארויסגיין, איז דאך נישט געווען קיין שום טעות, דאס וואס ר'האט געזאגט, און זאג איך א וועלכע ס'הייליג, דער שווארצער, איז דאך דאס וואס ר'האט געזאגט אזוי איז דאך, פארוואס איז עס הקדש בטעות? א צווייטן אופן זאגט די משנה, ער האט געזאגט דינר זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש, דער ערשטער דינר, וואס וועט ארויסגיין אין מיין האנט, דער גאלדענער דינר וואס וועט ארויסגיין אין מיין האנט, דער ערשטער זאל זיין הקדש, ועלה של כסף, און ס'איז ארויסגעגאנגען א דינר של כסף, בית שמאי אומרים הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש, דא איז אויך די זעלבע שאלה, אויך קען מען לערנען ביידע פשטים, געזאגט האט ער געזאגט דינר זהב שיעלה בידי ראשון, קען מען לערנען פשט אז דער עיקר כוונה זיינע איז געוועזן דער ערשטער, דאס וואס ער האט געזאגט זהב, ווייל ער האט געמיינט דער ערשטער וועט זיין זהב, אבער אין אמת'ן זיין כוונה איז געוועזן אויף דעם ערשטן, ממילא וועלכע דינר איז קדוש? די כסף, אדער מען וועט לערנען די פשט אז דער עיקר זיין כוונה איז דער ערשטער פון די דינרי כסף וואס וועט ארויסגיין איז דער ערשטער פון די דינרי זהב וואס וועט ארויסגיין ממילא אז ס'ארויסגעקומען דער דינר כסף איז ער נאכנישט הייליג נאר וועלכעס וועט זיין הייליג דער ערשטער דינר זהב וואס וועט ארויסקומען. אדער די משנה זאגט א דריטן פאל, ער האט געזאגט חבית של יין שתעלה בידי ראשונה, די פאס פון וויין וואס וועט ארויפקומען אין מיין האנט די ערשטע, הרי היא הקדש, ועלתה של שמן בית שמאי אומרים הקדש, ובית הלל אומרים אינו הקדש,

איינער האט געמאכט אויף זיך א נדר פון נזירות, ונשאל לחכמים, נאכהער האט ער געפרעגט די חכמים צו ער איז א נזיר צו נישט, דער ונשאל איז נישט די טייטש ווי אומעדום ער האט חרטה, נאר דא אין ונשאל איז די טייטש אז ער האט געפרעגט צו דאס לשון מיט וועלכן ער האט אויף זיך גענומען נזירות, צו די משמעות פון דעם לשון איז אויף נזירות. און ווי ווערט דאך דערמאנט אז די חכמים האבן געזאגט אז ס'איז נישט געווען קיין לשון פון נזירות, און ער האט געהאט שוין באשטימט א בהמה פאר דעם קרבן, און שטייט אז די בהמה איז חולין, ווערט נאכדעם דערמאנט, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, אי אתם מודים בזה שהוא הקדש טעות ותצא ותרעה בעדר, איר האלט דאך אויך דעם זעלבן דין, כלומר אם כן היאך אומרים ווי זאגט איר דאס בהקדש טעות דפליגי און איר קריגט אויף אונז? איר אליין זאגט דאך אין אזא איין פאל אז מי שנדר בנזיר און און ר'איז געגאנגען האט ונשאל לחכם און דער חכם האט אים מתיר געווען ר'האט געזאגט ס'איז נישט געווען קיין לשון נזירות היתה לו בהמה מופרשת תצא ותרעה בעדר איך רעדט מיט דיך דארטן האט דאך א שייכות די דין פון הקדש בנזירות, דערמאן איך דא אויך דאס לשון די מחלוקת פון די בית שמאי ובית הלל אויך ביי דעם דין פון הקדש טעות, כיצד אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן בית שמאי אומרים הקדש, אית דמפרשי בגמרא מילתא דבית שמאי דקאמרי הקדש, אנדערע לערנען איין אז דאס וואס די בית שמאי זאגן אז ס'איז הקדש אלבן קאי, אויף וועלכע שור איז הקדש? דער ווייסער? משמע ווייזט אויס פון די הקדש טעות הוי הקדש, ווייל ער האט דאך געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון, און איך זאג וועלכעס איז קודש, דער לבן איז א ראיה הקדש טעות איז הקדש, דיש לומר איך קען זאגן דער פארוואס זאל עס זיין הקדש, איך קען זאגן דדעתיה הוה להקדיש מה שיצא מביתו ראשון, ער האט געטראכט דאס וועט ארויסגיין דער ערשטער, און מה שאמר שחור, וואס ר'האט געזאגט דער שווארצער אקס וועט ארויסגיין דער ערשטער, לפי שטעה ר'האט געמאכט א טעות, והיה סבור האט געמיינט שהשחור יצא ראשון. הלכך דעריבער טעותו, וואס ער האט געמאכט א טעות, ער האט געמיינט אז דער שחור וועט ארויסגיין ראשון, לא ימנע את ההקדש מלחול, וועט נישט צוריקהאלטן די הקדש זאל חל זיין על השור שיצא מביתו ראשון. ואפילו על הלבן חל ההקדש, ווייל זיי ער האט דאך געטראכט וועל איך עס מקדיש זיין דעם שור וואס גייט ארויס דער ערשטער. ואית דמפרשי און אנדערע לערנען די ש אז אנדערע אין גמרא לערנען אז דאס וואס די בית שמאי זאגן הקדש איז דער שור שחור שיצא אחר הלבן קודש.

ס'רעדט זיך אז ס'איז דארט געווען נאך שווארצע ובגמרא אפרש, אין גמרא וועל איך עס ערקלערן. וכן דינר וחבית, יש לפרש בשני פנים קען איך אויך איינטייטשן צוויי טייטשן, למשל ביי דינר, ער האט געזאגט דינר זהב שיעלה בידי ראשון הרי הוא הקדש ועלה של כסף, קען איך לערנען, לויטן ערשטן פשט איז קודש דער פון כסף, לויטן צווייטן פשט איז קודש דער דינר של זהב. וכי היכי דמפרש רישא יש לפרש, לפרש הנך בכהאי גוונא ובגמרא אפרש, אין גמרא וועל איך ערקלערן למה לן הנך בבא פארוואס דארף זיין דריי פאלן דינר זהב וחבית של שמן התוספות השייכים כאן, די תוספות וואס קומט ווייטער צו דער גמרא, עומדים בדף ל"ג עמוד א', מדיבור המתחיל מאי טעמא, דא אויך איז תוספות פריער מפרש אלע משניות פון דעם פרק, זעט אויס ווייל די משניות די שפעטערדיגע ווערן דא אראפגעברענגט אין גמרא, איז תוספות גלייך מפרש און דערנאכער איז תוספות ווי תוספות האט געענדיגט מפרש זיין אלע משניות פון פרק איז תוספות מפרש די גמרא. גמרא, אין דער משנה האמיר געלערנט בית שמאי אומרים, הקדש טעות איז הקדש. פרעגט די גמרא, מאי טעמייהו דבית שמאי, וואס איז דער טעם פון די בית שמאי וואס זיי לערנען הקדש טעות הקדש, דילפינן איך לערן אפ תחילת הקדש, דער אנפאנג הקדש ווען איינער גייט מקדיש זיין א זאך, מסוף הקדש, סוף הקדש ווערט אנגערופן תמורה, וואס איז דאס תמורה, איינער האט פאר זיך א בהמה חולן, און ער זאגט אז דיע בהמה זאל זיין אויסגעביטן תמורה אויף א בהמה פון קודש, דאס רופט זיך אן סוף קודש, איז ביידע די דין זענען קודש, ווייל ס'איז שוין דא א אנפאנג פון וואס זאל זיך אנהייבן די הקדש. און דעריבער ווערט עס אנגערופן סוף הקדש, מיט דעם וואס סוף הקדש איז די טייטש איינע איז שוין הייליג, און יעצט גייט ווערן א צווייטע אויכעט הייליג, תחילת הקדש איז די טייטש ער גייט ערשט מאכן די ערשטע זאך הקדש. מה תמורה, אזוי ווי דער דין איז בתמורה אף בטעות, אף הקדש אפילו בטעות. בתמורה איז דא א דין, ער האט געהאט לעבן זיך א בהמה פון חולין, און ער האט געוואלט זאגן אז דאס זאל זיין תמורת עולה, און ער האט געזאגט שלמים, איז די דין כאטש ער האט געוואלט זאגן עולה. און ער האט דאך געזאגט שלמים, ווערט עס שלמים. שטענדיג ביי א נדר איז דאך א דין דארף זיין פיו ולבו שוין, אבער ביי תמורה לערן איך אפ פון א פסוק שטייט והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, אז אפילו ווען ער מאכט אזיין טעות איז אויך קודש, אדער ער האט געוואלט זאגן דער שווארצער אקס זאל זיין תמורה, און ער האט געזאגט דער ווייסער זאל זיין תמורה, זאגן מיר אז די תמורה איז חל אויף דעם ווייסן. איז לערנען די בית שמאי אפ אזוי, אזוי ווי תמורה בטעות איז חל, אזוי הקדש בטעות איז אויכעט חל, אין דער משנה אויכעט ווען ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון יהיה קודש און איז ארויסגעגאנגען דער ווייסער איז דער ווייסער הייליג ווייל ער האט געוואלט זאגן דער עיקר שיצא מביתי ראשון, און ער האט געמיינט אז ס'וועט ארויסגיין דער שווארצער, דעריבער האט ער געזאגט שחור. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, הני מילי תמורה, ביי תמורה, טאקע וויילע דאס איז סוף הקדש, ס'איז דאך שוין דא א זאך וואס איז קדוש, און איך דארף זיך די זאך זאל זיין ווי די צווייטע, דעמאלט זאגן מיר בטעות איז חל תמורה. אבל לאחותי הקדש בטעות, אז גלייך יעצט בתחילה דארף לכתחילה ווערן הקדש דורך א טעות, לא מחתינן, איז עס נישט חל, דעריבער זאגן די בית הלל אז הקדש טעות אינו הקדש. אבער לאמיר נאר זען ווי איז דער דין ביי תמורה. ביי תמורה ער האט געוואלט זאגן דיע בהמה זאל זיין תמורת עולה, און ער האט ארויסגעזאגט תמורת שלמים, זאגן מיר ס'איז תמורת שלמים, ס'איז א גרויסע נפקא מינה צו ס'איז תמורת עולה צו ס'איז תמורת שלמים, די תמורה האט דעם זעלבן דין ווי די קרבן אליין, ס'זאל זיין תמורת עולה ווייל ס'איז כליל, און אז ס'איז תמורת שלמים ווערט די בשר געגעסן. טא וואס זאגן מיר? וואס איז די טעות? ער האט געוואלט זאגן עולה און ער האט געזאגט שלמים, טא וואזשע טוען מיר? מיר מאכן אזוי ווי זיין דיבור איז געוועזן. דאס וואס ער האט געזאגט דאס בלייבט, כאטש דאס זאגן איז געווען על פי טעות. ווי איז אבער דא ביי אונז אין די משנה? ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון, און ס'איז ארויסגעגאנגען א ווייסער, זאגן מיר אז דער ווייסער איז הייליג, ער האט דאך, איך זאג דאך נישט דאס וואס ער האט געזאגט, איז דאך דאס אנדערש פון תמורה, איך זאג דאך נישט אז ס'זאל חל זיין די ווערטער וואס ער האט געזאגט, דאס פרעגט יעצט די גמרא, פרעגט די גמרא ולבית שמאי, לויט די בית שמאי וואס זיי זאגן אז זיי לערנען אפ פון תמורה, מה ביי תמורה זאגן מיר שטענדיג אז עס ווערט מקויים די ווערטער וואס ער האט געזאגט, מה אילו אמר הרי זה תחת זה לחצי היום, ער האט געזאגט ס'זאל ווערן תמורה נישט פון יעצט נאר פון מיטן טאג, פון צוועלף אזייגער אן זאל עס ווערן תמורה, מי הוה תמורה מההיא שעתא, ווערט עס דען שוין יעצט תמורה? ס'ווערט נאך נישט יעצט קיין תמורה, אלא עד דמטי חצי היום, ביז עס קומט דער האלבער טאג. הוא דהווי תמורה, דעמאלט ווערט עס תמורה, און די זעלבע זאך ער האט געוואלט זאגן אויף די בהמה פון חולין, דאס איז תמורת עולה, און ער האט געזאגט ס'זאל זיין תמורת שלמים, זאגן מיר ס'איז שלמים, פארוואס? ווייל דאס וואס ער האט געזאגט דאס ווערט. הכי נמי, דא זאל מען אויך זאגן לכי מיגליא מילתא, לאמער דא אויך זאגן אז ווען איך זאל קוקן לויט דעם דיבור וואס עס ווערט ארויסגעוויזן, ווי קענסטו זאגן פון זיינע ווערטער אז ער האט געוואלט מקדיש זיין דעם ערשטן אפילו ער איז ווייס? בתמורה זאג איך דאך אזוי נישט. בתמורה בין איך נישט משנה די ווערטער, אזוי ווי איך בין נישט משנה די ווערטער ווען באלד אינדערפרי זאגט ער ס'זאל זיין תמורה אויף חצי היום, איז די זעלבע זאך בין איך נישט משנה זיינע ווערטער ווען ער האט געוואלט זאגן תמורת עולה און ער האט געזאגט תמורת שלמים. אזוי ווי ביי חצי היום קוק איך דאך זיכער אויף זיין דיבור, פארוואס די מחשבה זיינע איז אויך אזוי געווען, איז דאך דער זעלבער דין, איז דאך דאס וואס מיר זאגן אויך א טעות בתמורה איז תמורה, אויף וועלכן קוק איך אויכעט? אויף דעם דיבור, דארף איך דא אויך זאגן איך זאל קוקן אויפן דיבור? ווי קען איך דא זאגן ווען ער האט געוואלט ער האט געזאגט שחור זאל איך זאגן אז ס'זאל זיין הקדש דער לבן? און ביז יעצט האבן מיר געלערנט אז וועלכער איז הייליג, ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון איז דער ווייסער, און די בית שמאי האלטן הקדש בטעות הקדש, און פון וואנעט ווייסן זיי זייער דין? פון תמורה. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט ניין, די בית שמאי לערנען נישט אפ פון תמורה, און די בית שמאי האלטן אויך הקדש בטעות אינו הקדש, און וועלכער אקס איז קדוש? קדוש איז דער וועלכע ער האט געזאגט דער שווארצער, איי דער שווארצער איז דאך נישט ארויסגעגאנגען דער ערשטער, ארויסגעגאנגען דער ערשטער איז דאך א ווייסער, לכך נאמר ראשון, דאס מיינט ער צו זאגן מיט זיינע ווערטער ראשון, לכשיצא ראשון. דער שווארצער וואס ער וועט ארויסגיין דער ערשטער פון די שווארצע דער וועט זיין הייליג, איז ממילא עס גייט פריער ארויס די ווייסע, און פון דעם האט זיך דאך נישט גערעדט, בין איך דאך מקיים זיינע ווערטער, קומט אויס אז דאס איז געווען א הקדש בטעות? ניין. פרעגט יעצט די גמרא, והא שור שחור קאמר, ער האט דאך דערמאנט שור שחור שיצא מביתי ראשון, מי לא עסקינן קאן זיך דען נישט רעדן אויכעט דלית ליה אלא האי, ער האט נאר איין שור שחור, און אויב ער האט איין שור שחור קען ער דאך נישט מיינען דער ראשון שבשחורים, אויב ער מיינט מקדיש צו זיין דעם שחור דארף ער דאך נאר זאגן שחור, איז דאך נישטא קיין ראשון ס'איז נישטא קיין אחרונים, ווי קענסטו אזוי זאגן? זאגט די גמרא לא צריכא, די משנה רעדט זיך, דאית ליה, ער האט תרין תלתא, ער האט צוויי צו דריי אקסן וואס זיי זענען שווארצע, זאגן מיר מיט דעם ראשון מיינט ער צו זאגן וועלכן ראשון? דעם ראשון פון די שווארצע. איי אויב אזוי ובית הלל וואס איז די סברה? און לויט די בית הלל וואס איז זייער סברה? פארוואס זאגן זיי אז ס'איז נישט קיין הקדש? ובית הלל אומרים, די בית הלל זאגן דאס לשון איז אז ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון וואס דארף ער זאגן מביתי אם כן שיצא בראשון מיבעי ליה, אויב זיין כוונה זאל זיין דער ערשטער פון די שווארצע, דער ערשטער שווארצער פון די שווארצע, דארף ער דאך נישט זאגן מביתי, איז דאך מביתי גייט זיך דאך דאס נישט ארויס, אויב ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון מיינט ער צוויי זאכן, אי א שחור און דער וואס ער גייט ארויס דער ערשטער פון אלע, דעריבער זאגן מיר אז ס'גארנישט הייליג, אמר ליה רבא מברניש לרב אשי, האט רבא פון דער שטאט ברניש געפרעגט רב אשי, האַי, הקדש בטעות הוא? דאָס רופסטו אָן הקדש בטעות? ס'איז דאָך גאָרנישט ניט געווען קיין שום טעות. לויט ווי מיר לערנען יעצט, אַז ער האָט געמיינט דער ערשטער פון די שוואַרצע אָקסן, דער ערשטער שוואַרצער אָקס פון די שוואַרצע אָקסן וואס וועט ארויסגיין זאל זיין הייליג, און איך בין דאס המקיים, דער שווארצער איז הייליג, הקדש בכוונה הוא, ער האט געוואלט מקדיש זיין דעם שווארצן, און דער שווארצער איז הייליג. ענטפערט די גמרא ווי דער ב"ח איז גורס, הכי נמי, ס'איז טאקע אזוי, אלא משום דאטעייה לדיבוריה, איך קען האבן א טעות ווי מען זאגט אין זיינע רייד, אין זיינע רייד, דעריבער רוף איך עס א הקדש טעות, ווייל איך קען האבן א טעות אז דער ער האט די כוונה זיינע געוועזן דער ערשטער וואס וועט ארויסגיין פון שטוב אויף דעם ווייסן, נאר וואס דען מיר טוען עס אזוי יא אפטייטשן, קומט יעצט אויס אז די בית שמאי האלטן אויכעט אז הקדש בטעות לא הוי הקדש, פרעגט יעצט די גמרא, וסברי בית שמאי, איז ערשט האב איך געהאלטן די בית שמאי הקדש בטעות, לא הוי הקדש, קומט דאך אזוי אויס אז זיי האלטן הקדש בטעות לא הוי הקדש, און דאס וואס אין די משנה די בית שמאי זאגן הקדש טעות הקדש האבן מיר דאך געטייטשט ווייל עס קען קען מיינען אז ס'איז א טעות, אבער אין אמת'ן איז דאס די כוונה געווען אויף דעם שווארצן. והתנן, מיר האבן געלערנט מי שנדר בנזיר. איינער האט אויף זיך גענומען נזירות ונשאל לחכם, ער איז געגאנגען צו א חכם, דער חכם זאל אים זאגן צו דאס לשון מיט וועלכן ער האט אויף זיך גענומען נזירות, צו דאס איז א לשון פון נזירות, והתירו, און דער חכם האט געזאגט אז דער לשון איז נישט קיין לשון נזירות, און איז ער קיינמאל נישט געוועזן קיין נזיר. היתה לו בהמה מופרשת, ער האט שוין געהאט באשטימט א בהמה פאר זיין נזירות איידער ער האט געפרעגט דעם חכם. תצא ותרעה בעדר, און די בהמות זאלן זיך גיין פאשען צוזאמען מיט זיינע בהמות וואס זענען חולין, ווייל נזירות איז נישט חל, איז דא בכלל נישט דא קיין הקדש טעות, די בית שמאי זענען אויך מודה אין דעם דין. ווייטער שטייט אין דער משנה, אמרו בית הלל לבית שמאי, האבן די בית הלל געפרעגט די בית שמאי, אי אתם מודים בזה זענט איר נישט מודה ביי דעם דין שהוא הקדש טעות, כאטש דאס איז הקדש טעות, דאך איז דער דין שתצא ותרעה בעדר. אזוי האבן די בית הלל געפרעגט די בית שמאי, איר זעט, דא איז געווען הקדש טעות, און איר אליין זענט מודה אז ס'איז נישט קיין הקדש, אזוי ווי איר זענט מודה דא אויך, זאלט איר אויך מודה זיין בשור שחור וואס איר קריגט אויף אונז. און איר זאלט דארט אויך אזוי האלטן. מכלל, ווייזט דאך אויס פון דעם דסברי בית שמאי, הקדש בטעות הוה הקדש, זע איך דאך פון דעם אז די בית שמאי האלטן אז הקדש בטעות איז יא הקדש, איז דאך א קשיא אויף רב פפא און וואס רב פפא לערנט אז לויט די בית שמאי הקדש בטעות לא הוה הקדש, אלא זאגט די גמרא אזוי, בית הלל הוא דקא טעו, די בית הלל האבן געהאט א טעות אין טעם פון די בית שמאי, פארוואס די בית שמאי לערנען ווען ער האט געזאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון הרי הוא הקדש ויצא לבן פארוואס די בית שמאי זאגן ס'הקדש.

ואמרי להון בית שמאי, האבן די בית שמאי זיי גענטפערט, לאו משום הקדש בטעות הוא, אונזער טעם איז נישט ווייל ס'איז הקדש בטעות, אלא משום דאטעייה לדיבוריה קמא, ווי מען זאגט ער האט נישט אזוי פונקטליך געזאגט דעם דיבור קמא, אין אמת'ן האט ער געמיינט שור שחור שיצא ראשון לשחורים, דער זאל זיין קדוש. תוספות, די תוספות זענען דף למד ג עמוד א', פריער איז תוספות מפרש אלע משנה'ס פון דעם פרק, זעהט אויס ווייל דא אויף ביז דער צווייטער משנה ווערט אראפגעברענגט די שפעטערדיגע משנה'ס, און די תוספות פון גמרא זענען נאכדעם ווי תוספות האט שוין מפרש געווען אלע משנה'ס פון פרק.

ווייל דאס הייסט ווייל עס איז שוין געווען א קדושה און דאס איז געווארן דורך דער אנדערע קדושה. מה תמורה אפילו בטעות, פון וואנען ווייס איך אז תמורה איז חל בטעות, כדרשינן בפרק שני דתמורה אזוי ווי עס שטייט אין צווייטן פרק פון תמורה, רבי יוסי ברבי יהודה יהיה לרבות שוגג כמזיד,

אז דאס איז חל אויף דער זאך תמורת שלמים, ס'איז דאך א גרויסער חילוק, ס'זאל זיין תמורת הויל איז עס כולו כליל, און אז ס'איז שלמים ווערט איר פלייש געגעסן, אדער א צווייטע וועג קען זיין שוגג, כסבור לומר שחור יהא תמורה, ואמר לבן האט געוואלט זאגן דער שווארצער עוף זאל זיין תמורה, און ער האט געזאגט דער ווייסער, זאגן מיר ס'איז תמורה דער ווייסער, דחל תמורה ללבן, והשתא ילפי בית שמאי, לערנט די בית שמאי אזוי אפ, מה תמורה איז דאך חל בטעות ווען ער מאכט א טעות אין זיינע ווערטער, אף הקדש נמי יחול בטעות, איז הקדש אויך חל בטעות, ובמתניתין נמי ביי דעם דין פון אונזער משנה אויכעט, כי אמר שור שחור שיצא מביתי ראשון יהא קדוש, ער האט געזאגט

אבער אזוי ווי איך געפין תמורה בטעות איז חל די תמורה, איז די זעלבע זאך הקדש בטעות איז חל די הקדש, דאס איז די סברה פון די בית שמאי. ברוך השם, מסכת נזיר, דף ל"א, עמוד א', די לעצטע צוויי שורות פון עמוד.

ס'איז די תוספות איז ווייטער גורס ששה שהיו מהלכין בדרך זה אז די משנה איז מען אזוי גורס זעקס מענטשן זענען געגאנגען אויפן וועג ואחד בא כנגדם און איינער איז געקומען אנטקעגן זיי און זיי ווייסן נישט פון דערווייטענס ווער דאס איז. אמר אחד מהן, האט איינער געזאגט, הריני נזיר, איך בין א נזיר שזה פלוני, ס'איז ביי מיר זיכער, אז דער וואס קומט אנטקעגן אונז דערקען איך פון דערווייטנס אז דאס איז ראובן, און אז ס'איז, און איך נעם אויף זיך נזירות אז אויב ס'איז אזוי ווי איך זאג. ואחד אמר, דער צווייטער האט געזאגט, הריני נזיר שאין זה פלוני, איך בין זיכער אז דאס איז נישט ראובן, און ער האט אויף זיך גענומען נזירות, אויב ס'איז אזוי ווי ער זאגט אז דאס איז נישט ראובן. קומט צו גיין דער דריטער און ער זאגט, הריני נזיר שאחד מכם נזיר, איך בין א נזיר, ווייל איינער פון אייך איז א נזיר. גוט. קומט צו גיין דער פערדער, דער פערדער זאגט די זעלבע זאך ווי דער דריטער, נאר ער זאגט עס מיט א מיט א צווייטע לשון, ער זאגט, איך בין א נזיר, שאין אחד מכם נזיר, איינער פון אייך איז נישט קיין נזיר, דאס הייסט איינער איז נישט קיין נזיר, אבער דער אנדערער איז יא א נזיר, האט ער געזאגט די זעלבע ווערטער אזוי אויך צו זאגן ווי דער דריטער, נאר האט עס געזאגט מיט א צווייטן לשון. דער פערדער האט געזאגט ווי דער דריטער. קומט צו גיין דער פיפטער און ער זאגט ששניכם נזירים, ער זאגט איר זענט ביידע נזירים, איך מיין איר זענט ביידע נזירים, פארוואס מיינט ער אז זיי זענען ביידע נזירים, ווייל יעדער איינער האט דאך אויף זיך גענומען נזירות, ווייל יעדער איינער וואס האט זיך אים געדאכטן אז ער זאגט די ריכטיגקייט, און ער מיינט דאך אז ער זאגט אמת, טראכט דאך יעדער איינער אז ער איז א נזיר, דער ערשטער וואס ער זאגט אז דאס איז ראובן, און ער נעמט נזירות דאס איז ראובן, איז ער זיכער. אז דאס איז ראובן. דער צווייטער וואס ער נעמט אויף זיך נזירות ווייל דאס איז נישט ראובן, איז ער דאך זיכער אויף זיך אז ס'איז נישט ראובן, איז דעריבער זאגן מיינט דער פיפטער אז אויף ביידע איז חל די נזירות. קומט צו גיין דער זעקסטער און ער זאגט די זעלבע זאך וואס דער פופטער. שכולכם נזירים, ער זאגט אלע זענען נזירים, וואס איז די טייטש שכולכם נזירים? דאס גייט ארויף אויף די צוויי ערשטע. בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, כולם נזירים, אז אלע זענען נזירים. פארוואס? איז דאך ווייל די סברה פון די בית שמאי איז כאטש דא איז דאך געווען בטעות נאר וויבאלד אלע האבן דאך געהאט זייער כוונה צו נזירות און זיי האבן גומר בדעת געווען יעצט צו זיין א נזיר און דאס וואס ער האט געזען די מענטש האט ער געמיינט אז דאס איז ראובן אבער ער וויל דאך נעמען נזירות די זעלבע דער צווייטער דעריבער זאגן מיר אז אלע זענען נזירים. והכא דא הקדש בטעות הוא, די הקדש איז דאך געווען בטעות, וקתני, און דאך שטייט כולם נזירים, למשל אויב דאס איז טאקע געווען ראובן געקומען, דער ערשטער איז טאקע א נזיר, אבער פארוואס איז דער צווייטער א נזיר? דער צווייטער האט דאך געזאגט הריני נזיר שאינו ראובן. פארוואס איז ער א נזיר? טייטשסטו ווייל ער האט א טעות, ער האט געמיינט אז ס'איז נישט ראובן, אבער ווייל ער האט אויף זיך געוואלט נעמען נזירות איז ער א נזיר, זע איך דאך אז די בית שמאי האלטן אז הקדש בטעות הקדש. זאגט די גמרא, אמרי איך וועל דיר ענטפערן, סברי בית שמאי הקדש בטעות הוי הקדש, אין אמת'ן האלטן טאקע די בית שמאי הקדש בטעות איז הקדש, מהכא, פון דער משנה קענסטו טאקע א ראיה ברענגען, מההיא, אבער פון די מעשה פון שור שחור, פון די משנה שור שחור שיצא מביתי ראשון, פון די לא, פון דארטן קאנסטו נישט ברענגען קיין ראיה, פארוואס פון דארטן קאנסט נישט ברענגען קיין ראיה, ווייל דארטן קען איך איינלערנען ווי רב פפא האט איינגעלערנט אז ער מיינט דער ערשטע שווארצער פון די שווארצע דאס א זאל זיין הייליג. אביי אמר אביי לערנט אביי האלט אז די בית שמאי לערנען הקדש בטעות הוי הקדש, און אביי לערנט אז זיי טוען אפלערנען טאקע פון תמורה, און וועלכער איז קדוש? קדוש איז קדוש דער ווייסער, איי איך האב דאך פריער געהאט א קשיא, ס'איז דאך נישט גלייך צו תמורה, זאגט אביי אזוי, לא קא סלקא דעתך, זאלסט נישט איינלערנען אז דא רעדט זיך דקאים בצפרא, אז ער שטייט אינדערפרי און ער זאגט אינדערפרי.

ויאמר און ער זאגט שור שחור שיצא מביתי ראשון, דער וואס איז ארויסגעגאנגען פון מיין הויז אינדערפרי דער ערשטער, דער שווארצער וואס איז ארויסגעגאנגען אינדערפרי ליהוי הקדש. ויאמרו ליה, זאגן די מענטשן צו אים, לבן נפק, ס'איז נישט ארויסגעגאנגען דער שווארצער, נאר ס'איז ארויסגעגאנגען דער ווייסער. ויאמר להון, האט ער געזאגט צו זיי, אי הוה ידענא דלבן נפק, ווען איך זאל געווען וויסן אז ס'איז ארויסגעגאנגען דער ווייסער, לא אמרי שחור, וואלט איך נישט געזאגט דער שווארצער. אביי האלט לו יצויר אז די מעשה זאל זיין אינדערפרי, און ער זאגט שור שחור שיצא ראשון, און מען זאגט אים ס'איז ארויסגעגאנגען דער ווייסער, און ער זאגט איך זאל געווען וויסן אז ס'וועט זיין גייט ארויס דער ווייסער, וואלט איך געזאגט דער ווייסער, דעמאלט זענען די בית שמאי אויך מודה ס'איז נישט קיין הקדש, פארוואס? ער האט דאך נישט געוויסט אז ס'דארף ארויסגיין דער שווארצער, וואס האט ער דערמאנט אין זיינע ווערטער די שחור? אויב ער טראכט מקדיש צו זיין די ערשטע, דארף ער נישט דערמאנען דאס ווארט שחור, ער ווייסט דאך נישט וועלכע עס וועט ארויסגיין. ווייסן מיר אז דאס וואס ער האט פריער געזאגט שור שחור, האט ער דווקא געמיינט שחור. ווייל אויב ער זאל מיינען אז דער שחור זאל ארויסגיין דער ערשטער, איז ער דען א נביא אז ער זאל וויסן דער שחור גייט ארויס דער ערשטער? דעמאלט קען איך נישט אפלערנען פון תמורה, און דעמאלט איז עס אויך נישט גלייך צו די מעשה פון דער משנה וואס מען האט געלערנט פון די נזירים, וואס דארט איז דער דין ס'איז א נזיר אפילו דער וואס האט זיך נישט ארויסגעוויזן ווי ער, ווייל אבער דארט האט ער דאך געוואלט נעמען אויף זיך נזירות, איי ער האט געמאכט א טעות אין דעם מענטש. אבער נזירות האט ער דאך געוואלט נעמען, אבער דא האט ער דאך זיכער נישט קיין טעות, פארוואס האט ער געזאגט שחור, ווייל ער מיינט דווקא דער שחור און אויב ער איז ראשון זאל ער זיין הקדש, ווי איז אבער, ס'רעדט זיך אז ס'איז געווען אינמיטן טאג וואס די בהמות זענען שוין ארויסגעגאנגען, קען זיין אז ער האט געטראכט ס'זאל ארויסגיין אז הקדש זאל זיין דער וועלכער איז שוין ארויסגעגאנגען דער ערשטער. פארוואס האט ער דערמאנט די שווארצע? ווייל אים האט זיך געדוכטן די טריט פון די פיס פון דעם אקס אז דאס איז פון דעם שווארצן. איז דאס גלייך ממש צו דעם דין וואס ביי די נזירות יעדער איינער האט געמאכט א טעות בראות עינו. און דעמאלט קען איך שוין אפלערנען פון תמורה, ווייל ביי יענע זאך ער וויל דאך אויף זיך נעמען נזירות ביי די נזירים, איז די זעלבע זאך דא אויכעט, ער וויל מקדיש זיין דעם ערשטן, איי פארוואס האט ער געזאגט שחור, ווייל אים האט זיך געדוכטן אז ס'איז ארויסגעגאנגען דער שווארצער.

ווען די אקסן זענען שוין ארויסגעגאנגען, און דעמאלט און דעמאלט איז ער מקדיש דעם וואס איז ארויסגעגאנגען פריער דער ערשטער, והא קתני שיעלה דינר של זהב, שיעלה, ענטפערט די גמרא, תני לערן נישט ער האט געזאגט איידער ס'איז ארויסגעגאנגען, אויב ער זאגט איידער ס'איז ארויסגעגאנגען, דינר זהב ועלה כסף, וועלן די בית שמאי אויך מודה זיין אז ס'איז נישט קיין הקדש, נאר תני לערן שעלה, ער זאגט שעלה, ס'איז שוין, ער האט שוין אריינגענומען אין האנט, און ער מיינט אז דאס איז של זהב געוועזן וואס ער האט עס געהאלטן אין האנט, און נאכער ווייזט זיך ארויס אז ס'איז כסף, איז אין אמת'ן וויל ער דאס מקדיש זיין דעם ערשטן דינר, פארוואס האט ער געזאגט של זהב, ווייל ווען ער האט עס געהאלטן אין האנט האט ער געמיינט של זהב.

אוכמא, א שווארצער אקס, בחיורא, צווישן ווייסע אקסן, לקיא, ווערט שוין ביליגער די גאנצע זאך, מאכט קאליע. דאס הייסט אזוי, ווען איינער גייט קויפן סחורה, און די גאנצע סחורה איז גוטע, באצאלט ער א גוטן פרייז, אויב ער באמערקט דארטן אז ס'איז אביסל נישט דא גוטע קוואליטי, וועט ער שוין אראפרייסן ווי מען זאגט מערער, איז דא אויך די זעלבע זאך, ווייסע די ווייסע א ווייסע אקס איז בעסער ווי א שווארצע, און אז מען ווי מען זאגט מען פארקויפט און ס'איז דא צווישן די ווייסע א שווארצע איז דא א חסרון שוין פאר די פארקויפער, זאגן מיר דאך אז ווייס איז בעסער, דאך חיורא באוכמא לקיא אז ס'איז דא א שווארצער אקס און דו זעהסט אויף איין ארט איז דער אקס ווייס, איז דאס א סימן לקיא אז דער אקס איז געווארן געשלאגן, אז אויף דעם ארט איז געוועזן א נגע צרעת. די תוספות דערמאנט א גמרא אין גיטין וואס ווערט דארט דערמאנט אז פון דעם פלייש האט ער געזאגט אז ער האט געזען אז ס'איז נישט קיין גוטע פלייש אז א שלאנג האט געגעבן דארט א ביס, און ער איז געגאנגען אפטשעקן די פעל, האט מען געזען אויף דעם ארט איז ווייס. קומט אויס, וואס האט ער דא געזאגט וואס? אז וועלכער אקס איז בעסער? בעסער איז א ווייסער אקס. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט כ'דארף פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט שחור שיצא מביתי ראשון הקדש, דער שווארצער אקס וואס וועט ארויסגיין פון מיין הויז איז הקדש, און וועלכער איז ארויסגעגאנגען, דער ווייסער, איז לויט רב חסדא איז דאך דער ווייסער בעסער, קא סלקא דעתך האבן מיר געלערנט פשט, תוספות איז יא גורס, כי מקדיש בעין רעה מקדיש, ווען א מענטש איז מקדיש, כאטש ס'שטייט דאך מען זאל מקדיש זיין די בעסט, אבער די סדר פון די מענטש איז בעין רעה. ואמרי בית שמאי, און די בית שמאי זאגן, הוי הקדש א וועלכער אקס איז הקדש ווי מען לערנט יעצט? דער ווייסער איז א הקדש, דאס הוי הקדש ווי אביי האט איינגעלערנט. און אויב איך זאג יעצט אז מען איז מקדיש בעין רעה, און איך זאג דאך אז דער ווייסער איז בעסער פון שווארצן, איז דאך מסתמא האט ער נישט געוואלט מקדיש זיין דעם ווייסן. אויב איך זאג בעין רעה הקדיש, אפילו ער זאגט איך זאל געווען וויסן לבן נפיק וואלט איך געזאגט דער ווייסער זאל זיין הייליג, ניין ער זאגט ליגנט, ווייל א מענטש וויל נישט מקדיש זיין די בעסערע, ער וויל די ביליגערע, איז דאך פון דעם א קשיא אויף רב חסדא'ן וואס ער זאגט אז דער ווייסער איז בעסער פאר דעם שווארצן, ווען איך זאג אז דער שווארצער. איז ערגער, עס הייסט פארקערט ווען איך זאג אז דער ווייסער איז ערגער איז גוט דארף איך אים גלייבן ווייל א מענטש איז דאך מקדיש בעין רעה זאגט אבער לויט רב חסדא'ן איז דאך שווער פרעגט די גמרא ואלא מאי וואס וועסטו רב חסדא אויספירן פון דער קשיא וואס וועסטו רב חסדא פארענטפערן דו וועסט פארענטפערן בעין יפה מקדיש דעריבער גלייב איך אים וואס ער זאגט, איך זאל געווען וויסן דער ווייסער גייט ארויס דער ערשטער, וואלט איך מקדיש געווען דעם ווייסן, ווייל דער וואס איז מקדיש איז מקדיש בעין יפה. אויב אזוי דער צווייטער פאל אין דער משנה, דינר של זהב שיעלה בידי ראשון, ער האט געזאגט דער ערשטער גאלדענער דינר וואס וועט ארויס גיין דער ערשטער, דער דינר של זהב ועלה כסף בית שמאי אומרים הקדש זאגן צו הקדש, זע איך דאך פון דעם אויך אז בעין רעה מקדיש, ווייל דער גאנצער טעם איז פארוואס זאג איך אז דער דינר של כסף איז הקדש, ווייל ער. ווייל דער דער הקדש איז גרא ווייל דער כסף איז גרוע פון זהב, אבער ווי וועט זיין ווען ער זאל זאגן דינר של כסף שיעלה און ועלה בידו של זהב, וואלט עס נישט געוועזן קיין הקדש, פארוואס? ווייל בעין רעה מקדיש דארף איך דאך אויך זאגן אין די רישא אז דער לבן איז ערגער פון דעם שווארצן, און אויב דער לבן איז ערגער פון דעם שווארצן, אז דער לבן הייסט עס איז ערגער פון דעם שווארצן, מוז איך דאך לערנען הייסט עס אז בעין רעה מקדיש. איז און אויב איך לערן דא בעין רעה מקדיש דארף איך אין די משנה אויך לערנען בעין רעה מקדיש דארף איך דאך לערנען א וועלכער איז ערגער ערגער איז דער ווייסער איז דאך א קשיא אויף רב חסדא ואלא מאי פרעגט רב חסדא צוריק רב חסדא גייט צוריק פרעגן ואלא מאי וואס ווילסטו אויפווייזן בעין רעה מקדיש אזוי ווילסטו זאגן? אזוי ווילסטו? וויל איך א ראיה ברענגען פון דעם דין דינר של זהב שיעלה. ואלא מאי בעין רעה מקדיש. דו ווילסט אויף מיר רב חסדא פרעגן א קשיא, דו ברענגסט א ראיה פון דעם צווייטן פאל, פון דעם פאל דינר של זהב, אז איך זאג בעין רעה, גייסטו זאגן אז אין די רישא איז אויכעט בעין רעה, און איך זאג אז ווייסער איז ערגער ווי דער שווארצער. גיב נאר א קוק, שטייט דער דריטער דין אין דער משנה, חבית של יין שתעלה בידי ראשון. ועלה של שמן בית שמאי אומרים הקדש, די בית שמאי זאגן אז דער חבית של שמן איז הקדש, והא שמן עדיף מיין, שמן איז דאך בעסער פון יין, זעסטו דאך אז אין די משנה זאג איך גאר בעין יפה, ווייל אויב איך זאל נישט זאגן בעין יפה אפילו ער זאגט. איך זאל געווען וויסן אז די ערשטע וועט זיין שמן, וואלט איך גענומען שמן. דארף איך אים נישט גלייבן? ער זאגט זיכער ליגנט. פארוואס? ווייל בעין רעה זע איך דאך פון די סיפא גאר בעין יפה. אויב איך זע אין די סיפא בעין יפה, קען איך אויך לערנען די רישא אזוי. זאגט די גמרא, אי משום הא לא קשיא, אז דו פרעגסט ווילסט מיר א ראיה ברענגען פון חבית של יין צו זאגן אז בעין יפה פון דעם איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן די סיפא זאג איך אויכעט בעין רעה מקדיש בגלילא שנו, דא רעדט זיך אין גליל דחמרא עדיף ממשחא, וואס וויין איז בעסער פון אויל ווייל דארטן איז שכיח, אסאך שמן, ממילא איז אין די סיפא זעה איך אויכעט קען איך לערנען בעין רעה אין די מיטלסטן דין ביי דינר של זהב איז דאך אויכעט בעין רעה מקדיש דארף איך דאך לערנען אז אין די רישא אויכעט ס'איז ארויסגעגאנגען לבן אז די לבן איז ערגער פון דעם שחור איז רישא קשיא לרב חסדא איז דאך א קשיא פון די רישא אויף רב חסדא. ענטפערט די גמרא, אמר לך רב חסדא, רב חסדא וועט דיר אזוי ענטפערן, כי אמרי, ווען האב איך געזאגט אז א ווייסער איז בעסער, בתורא דקרמנאי. א אקס פון דעם לאנד קרמנאה, אזוי לערנט תוספות. רש"י לערנט אז קרמנאה מיינט מען א אקס פון אקערן, אבער תוספות טייטשט דקרמנאה א אקס פון דער מדינה. אבער ווי וועט זיין ביי אנדערע אקסן? איז טאקע וועלכער אקס בעסער? א שווארצער. א שווארצער בעסער. ואמר רב חסדא, נאך האט רב חסדא געזאגט, אוכמא א שווארצער אקס איז גוט למשכיה צו זיין פעל, סומקא א רויטער אקס איז גוט לבשריה צו זיין פלייש, חיורא א ווייסער איז גוט לרדיא צו אקערן מיט אים. וואס איז מיר דאס נוגע צו וויסן אז איינער האט געזאגט זיין חבר ער פארקויפט אים א אקס צו אקערן, דארף ער אים געבן ווייסע, ער האט געזאגט ער פארקויפט אים אקסן אויף צו שעכטן, וואס איז גוט צו שעכטן, דארף ער געבן רויטע. פרעגט די גמרא, והאמר רב חסדא, רב חסדא האט געזאגט, אוכמא בחיורא לקיא. אז איין שווארצער אקס איז דא צווישן ווייסע לקיא מאכט דאס קאליע ביליגער די ווייסע, און אויב מיר זאגן אז ס'איז דא א מעלה אין דעם שווארצן אקס אז דער שווארצער אקס איז גוט למשכיה און ריכטיג, דער ווייסער אקס האט טאקע א מעלה לגבי צו אקערן, אבער דער שווארצער האט דאך אויך א מעלה צו דער פעל, אויב אזוי פאסט זיך נישט צו זאגן אז דאס איז לקיא אז דאס מאכט דאס ביליגער. ענטפערט די גמרא, כי אמרי בתורא דקרמנאה, ווען האב איך רב חסדא געזאגט אז ווייס איז בעסער ווי די שווארצע? דאס איז בקרמנאה. קרמנאה איז די ווייסע בעסער לגבי אלע זאכן, סיי לגבי די פעל און סיי לגבי די פלייש און סיי לגבי די אקערן. דארטן נאר זאג איך אז אויב ס'איז אוכמא בחיורא לקיא.